לזכות חיה מושקא בת חנה יהודית שתחיה ליום היולדת שלה כ ח מר חשוון.
ג' חלקים משיחת כ ז מר חשוון תשמ ט. דאס האט אויכעט א שייכות מיוחדה כמדובר ווי יעדע זאך אויף לעבן מיט די צייט ווי די פרשת השבוע, און אין די פרשה גופא מיט דעם חלק אין די פרשה וואס האט א שייכות צו דעם טאג אין וואך, וואס דאס איז דאך בנוגע יום זה, דער יום השני פון פרשת תולדות, וואס דארט זאגט מען דעם סיום פון דעם שיעור חומש פון יום השני, אז ויזרע אויף יצחק'ן אז ער האט געזייט בארץ ההיא ובשנה ההיא ויברכהו הוויה ביז וואנעט אז ער האט געהאט מאה שערים, און אויף דערויף זאגט מען אז דער וואס דער ערשטער וואס האט באקומען דעם נימול לשמונה וואס דעמאלט האט זיך אנגעהויבן זיין עבודה אין אן אופן פון דירה לו יתברך בתחתונים, אין אן אופן אז דאס ווערט א ברית עולם און א קישור ביז וואנעט אז דאס ווערט איין זאך, מה שאין כן אין שאר ענינים, אחוץ מילה ווי ס'איז געווען קודם מתן תורה, איז דאס נישט געווען פארבונדן מיט גשמיות הענינים, כמדובר כמה פעמים, נקיטת חפץ איז געווען מער נישט על ידי ענין המילה, און ווען עס האט זיך דאס אנגעהויבן גלייך בתחילת בגמר כניסת נפש האלוקית נפש דקדושה איז דאס געווען בנוגע צו יצחק'ן, זאגט מען גלייך בנוגע צו יצחק'ן, אז וואס עס זאל נישט זיין פאר א ארץ און וואס ס'זאל נישט זיין פאר א שנה, אפילו בארץ ההיא, און אפילו בשנה ההיא, איז א זיכערע זאך אז ויברכהו הוויה, ס'א זיכערע זאך אז דער אייבערשטער וועט אים בענטשן, אז ס'נישט סתם אז דער אייבערשטער זאגט דו דארפסט טון, און וואס וועט זיין דערנאך איז דיר נישט נוגע. איז בנוגע צו הפעולה עצמה דארף מען נישט מאכן קיינע חשבונות צו וועט ער זיכער מצליח זיין אדער א ספק מצליח זיין אדער א ספק ספיקא מצליח זיין וכו', ער דארף וויסן זיין אז שטייט אזוי אין שלחן ערוך דארף ער אזוי טון. אבער דערנאך דערציילט אים תורה ער זאל וויסן זיין אז דער אייבערשטער איז אים מבטיח אז עס וועט זיין דער ויזרע יצחק, אז ער וועט דאס פארזייען, און וועט עס פארזייען אין אן אופן פון כל השומע יצחק לי אז מען גיבט אויף אים א קוק, האט מען הנאה ווארום מען זעט אז דאס איז א קינד וואס דער אייבישטער האט אים באשאפן און האט אים אראפגעשיקט על ידי נשמה שנתת בי, ער האט אראפגעשיקט סיי דעם גוף און סיי די נשמה דא למטה, אז מען זאל מאכן א צחוק לו יתברך בתחתונים ובסגנון אחר א דירה לו יתברך בתחתונים. האט ער גלייך די הבטחה אז א זיכערע זאך אז נישט קוקנדיג וואס פאר א שנה ס'זאל נישט זיין, נישט קוקנדיג וואס פאר א ארץ ס'זאל נישט זיין, איז דאס א זיכערע זאך אז דער אייבערשטער בענטשט אים, ס'אויכעט נאך מער זיכער אז ס'נישט סתם א ברכה נאר דאס איז א ברכה וואס איז כולל און נעמט אין זיך אריין אלע ברכות וואס כללות כל הברכות איז דאך מאה ברכות, וואס דערפאר איז דאך אויכעט דער דין אין שלחן ערוך אז יעדער איד דארף זיך משתדל זיין אז בכל יום אפילו ביום השבת וביום הכיפורים וכיוצא בזה זאל ער מאכן לכל הפחות מאה ברכות, דערפאר וואס דאס איז כולל כל הברכות כולן. און דערנאך זאגט רש י ברענגט אראפ דעם פירוש וואס א רש י ברענגט עס אראפ איז דאס א הוכחה אז דאס איז פארבונדן מיט פשוטו של מקרא אז יש אומרים אז דאס וואס מען זאגט אז דאס איז מאה שערים איז דאס מערניט ווי למעשרות אבער בפועל איז דאס צען מאל אזויפיל. דאס איז אויכעט וואס מען דארף דערמאנען אויכעט, וואס אין דער סדרה רעדט זיך אויכעט וועגן א תוספת בריבוי ברכות, וואס ווערט אונטערשטראכן, ווי אזוי אונטערשטרייכט מען אז דאס איז א ריבוי ברכות אז מען הייבט גלייך אן מיט די צווייטע ברכה, וואס דאס איז די ברכה פון ויתן לך אלוקים, טייטש גלייך רשי אפ כמדומה אז דאס באווייזט אז דאס איז פשוטו של מקרא אז די ערשטע ברכה וואס מען גיבט א אידן איז אז ער הייבט גלייך אן פון די צווייטע ברכה ווארום מען גיבט אים מלכתחילה כפליים לתושיה איז גלייך מיט א ו' המוסיף ויתן לך, און דאס זאגט מען אויכעט גלייך אז גלייך די הוספה איז שוין כולל כל סדר השתלשלות כולו סיי שמים און סיי מתהום רובצת תחת וכו', ועד כדי כך ווערט דאס א ענין כללי אז ס'איז איינגעשטעלט געווארן אין מנהג ישראל תורה און תפילות ישראל אז אזוי הייבט מען אן די פעולות

נר און הבדלה און בשמים וכו', כנגד די ד' עולמות כמדובר כמה פעמים, זאגט ער גלייך נאך דערויף ווי ער האט דאס מקיים געווען אין מעשה בפועל, הייבט ער גלייך אן זאגן און גלייך מיט א ו' המוסיף, ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, און מיט כל הענינים וכל הברכות כמדובר כמה פעמים. און מ'איז אויכעט מסיים דערנאך, ווי די לויט דעם נוסח פון דעם אלטן רבי'ן וואס ער האט אריינגעשטעלט בסידורו וואס דאס איז דאך א ספר השווה לכל נפש, אז מ'איז מסיים דערביי מיטן ענין פון שלום, וואס שלום כאן איז הכל כאן, אויך דערמאנט גלייך בנוגע צו דוד המלך, נוסף אויף וואס מ'דערמאנט נאך פאר דערויף וועגן דעם ענין. הגאולה כמה פעמים במשך פון דעם נוסח פון ויתן לך איז מען אויכעט מסיים במיוחד מיטן ענין השלום וכמה פעמים שלום און פארבונדן דווקא מיט דוד לדוד און דאס ווערט דערנאך השלום בכל העולם כולו. אנהייבנדיג פון דעם שלום אמיתי, וואס דאס איז גאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, און דורך דוד מלכא משיחא, וואס דעמאלט איז דאך נאך נאך ויתן לך, איז דאך אויך דא די סעודתא דדוד מלכא משיחא, ועוד וזה הוא העיקר אז ס'קומט גלייך נאך פאר שבת און נאך צום פאר שבת און פאר פרייטאג און פאר אפילו מיטוואך,

אז דאס איז צען מאל אזויפיל פון נעו און ס'ווערט דערנאך אויכעט ווי דער המשך הסדר פון ויתן לך יחזור ויתן ויחזור ויתן נאך פאר שבת און נאך צו כמדובר נאך פאר אפילו פון יום השלישי שהוכפל בו כי טוב האט מען שוין ביום השני שלפני זה דעם גאנצן שטורעם